דער קוש. חיה ביילע'ס שטוב האט געהאט א נאמען אין דער גאנצער גאס. דעם נאמען האט די שטוב פארדינט ניט צוליב איר עשירות, ניט צוליב איר צדקה, נאר צוליב די שטענדיגע קריגעריי, קולות, געשרייען און קללות, וואס האבן זיך פון דארטן שטענדיג געטראגן, סיי זומער דורך די קליינע אפענע, סיי ווינטער דורך די צווייענדיקע פארמאכטע און גוט ארומגעקלעבטע פענסטער. די ערשטע צייט מיט יארן צוריק ווען די דאזיגע קולות האבן זיך צוליב דעם אונטערגעוואקסענעם הויזגעזינד נארוואס זיך אנגעהויבן צו אנטוויקלען, פלעגט ניט זעלטן ביי דער שטוב א גאנץ רעדל זיך צונויפקלייבן. מאנכע פון רעדל פלעגן לאכן, מאנכע פלעגן באדויערן, און אנדערע, רודף שלום'ניקעס, פלעגן זיך טאקע אין שטיבל אריינכאפן און אנהייבן מוסר'ן. פע, חלשות, די גאס איז דאך אויף, עס איז דאך א חרפה פאר לייטן. געווענליך פלעגט אזא רודף שלום'ניק כאפן א פסק ווי ער האט פארדינט פאר זיין גרויס חכמה אריינצומישן זיך דארטן ווי דער דלות, דחקות, און פארביטערקייט קריגן זיך, און ער האט שוין נאכדעם פארזאגט א צענטן נישט צו מישן זיך אין פאמיליען לעבן. שפעטער אבער איז מען שוין צו דער דאָזיגער שטוב געוואוינט געוואָרן, און האָט שוין אויף דער שטוב מיט געהאַט מיט דער האַנט אַוועקגעמאַכט אַ פאַרשאָלטענע שטוב. קריגן, זידלען און שעלטן, דער הויפּט שעלטן, פלעגט זיך די מוטער מיטן מאַן, מיט די קליינע קינדער און דער עיקר מיט דער עלטערער טאָכטער. דווקא מיט דער עלטערער, פון וועלכער זי האָט אַזוי געגאַרט נחת צו זען, פירן זי צו דער חופה און דערלעבן פון איר אייניקלעך. דאָס אָבער פלעגט זי טראַכטן אין האַרצן אין גוטע מינוטן, ווי שבת נאָך וואַרעמס, ווען דער טשולנט איז אַרויס געראָטן און דער קוגל איז נישט צעקראָכן געוואָרן, וואָס פלעגט עגנטלעך זעלטן טרעפן, אָדער אין שול ביי דער תחינה פאַר קינדער, און נאָך אַזוינע גליקלעכע רואיקע מינוטן. דאָס זענען. איבריגענס נאר מינוטן געווען. דאס לעבן אבער באשטייט פון יארן, לאנגע וויסטע יארן אין דחקות און אין נויט, אין אזוינע יארן זענען גוטע מינוטן ביי דער מוטער פון דער שטוב זייער ווייניג געווען. און אום אויסצוקילן דאס פארביטערטע הארץ איז געווען דאס איינציגע מיטל, שילטן. אין קללות איז חיה ביילע געווען געניט. מען קען זאגן אז זי איז געווען א שילטערקע מיט גאטס גענאד. אין קללות איז זי געוועזן שטארק אריגינעל, אירע פארביטערטע נשמה האט פיינט געהאט א געווענליכע שאבלאנע קללה וואס יעדע יענטע אין גאס באנוצט זיך מיט איר. חיה ביילע האט געהאט איר אייגענעם רעפערטואר קללות, קללות אין פראזע און אין גראמען. די קללות אין גראמען. פלעגט זי באנוצן אין א רואיקער צייט אפטמאל אלס א גוט ווארט, א פריינדליכקייט. א קינד פרעגט למשל, מאמע, וואו איז די מעסער? ענטפערט חיה ביילע, זאלסט ניט וואקסן גרעסער. ווען א קינד רופט אמאל מאמע, ענטפערט חיה ביילע, צום גראם, זאל דיר זיין א יאמע. דאָס, װאָס יאַמע איז ניט קײן רײן ייִדיש װאָרט, האָט איר ניט געאַרט. זי האָט געשאָלטן, װי געזאָגט, נאָר אום אױסצוקילן איר האַרץ, װעלכעס איז שטענדיק געװעזן פֿאַרביטערט, אָבער ניט צוליב דער קונסט. אַ זומער פֿרימאָרגן. די עלטערע טאָכטער, זעלדע, איז געשטאַנען אײַנגעבױגן בײַ דער באַנק, װאָס האָט געדינט אָנשטאַט אַ קיך און האָט געװאַשן דאָס געפֿעס פֿון דער נעכטיקער װעטשערע. די וועטשערע איז נעכטן באשטאנען פון קארטאפל מיט בעבלעך, א שטארק אנגעלייגטער מאכל ביי חיה ביילען אין שטוב, פאר וואס די קינדער שלאגן זיך ממש. אמת, די עלטערע קינדער זענען שוין אויסגעשטאטקעוועט, אויסדרך-ארצ'ט, זיי ווייסן אז וויפיל מען גיט דארף זיין גענוג, אבער די דריי קלענערע קינדער זענען נאך ניט גענוג ערצויגן, נאך ווייניג קלעפ און קללות האבן זיי באקומען. און זיי שרייען שטענדיג נאך, נאך, און מען רייסט איינס ביים אנדערן פון טעלער. פאר וואס חיה ביילע שילט צום גראם און אן גראם. יא, די וועטשערע איז געווען א גוטע, די קארטאפל איז ממש צוגאנגען אין מויל, פון די בעבלעך רעדט מען שוין ניט, ווער ווייסט דאס ניט אז בעבלעך איז אזא מאכל וואס היילט ממש אין הארצן, דערפאר אבער האט די דאזיגע וועטשערע א חסרון, וואס דאס געפעס נאך איר איז שווער צו דערוואשן. אז מען כאפט זיך גלייך נאך דער וועטשערע אויסצואוואשן עס, איז נאך א האלבע צרה, קען מען זיך נאך אן עצה געבן. ווער האט אבער צייט צו וואשן זיי ביינאכט? גלייך נאך וועטשערע מוז מען אויסבעטן די בעטן. צוליב די בעטן וואלט אפילו די ארבעט ניט געדויערט. סך הכל געפינען זיך אין שטיבל צוויי בעטן. דאס ארבעטן געדויערט אבער טאקע דערפאר ווייל קיין פיל בעטן זענען ניט דא, און יעדע נאכט מוז מען אין דער גיך ווי מען בויט באריקאדן להבדיל אויסבויען צו די צוויי נאך פיר בעטן, און די ארבעט נעמט אוועק די צייט און דאס געזונט און דאס לעבן. די ארבעט איז אפילו א פרייליכע, בשעת זעלדע ארבעט האלט אונטער חיה ביילע מיט קללות מיט געשרייען און די קלענערע קינדער וואס ווילן שוין שלאפן שווייגן אויך ניט, שטייענדיק שוין מוכן און מזומם צו שלאפן גיין, האלט יעדער די אלע צען פינגערלעך אין קאפ, קראצן זיך מיט כוונה און רייסן זיך אויפן האלז. אוודאי קען זיך זעלדע ביי דער ארבעט ניט לאנגווייליגן, אבער קיין צייט אויף די געפעס וואשן, ווי געזאגט, בלייבט איר שוין ניט, און זי לייגט עס אפ אויף מארגן פרי. און שטייענדיג די גאנצע נאכט ווערן די טעלער, לעפל, און די גרויסע שיסל פארטריקנט, דערזעענדיג זיי אינדערפרי ווערט זעלדע א פארציטערטע, איר דאכט זיך אז זי וועט פון דער ארבעט ניט ארויס, און בייז, אויפגערעגט, גיט זי א זאג ווי פאר זיך, קיין אנדערע מאכלים ווי בעבלעך מיט קארטאפל קען זי גארניט אויסקלערן. עס פארשטייט זיך אז חיה-ביילע פארשווייגט ניט אזא אויסרייד, כאטש א שטילער, און דאן וואשט שוין זעלדע די טעלער אונטער די מאמע'ס מוזיק, און דאס מאל זענען נאך די טעלער מיט די איבערגעבליבענע וועטשערע מער ווי אלעמאל פארטריקנט געווארן. זעלדע, וואס איז געווען צערייצט פון ניט דערשלאפן די נאכט פון היץ און דושניגקייט, האט געברומט און געשאלטן אונטער די נאז, און הויך און שטארק געריבן עפעס א טעלער וואס איז באזונדערס פארטריקנט געווען. פלוצלונג האָט זיך דערהערט אַ קלאַפּ. צעבראָכן! האָט פֿאַר שרעק אויסגעשריגן די מוטער, צולויפֿנדיק צו זעלדן. זעלדע איז געשטאַנען מיט אַראָפּגעלאָזטע הענט און האָט ניט געענטפֿערט. דײַן קאָפּ זאָל צעבראָכן ווערן! האָט חיה-ביילע אָנגעהויבן, באַטראַכטנדיק שוין קלאָר דאָס אומגליק, ווי רייבט מען דאָס אַזוי אַ טעלער? צעריבן צעריבן און צעמאָלן זאָלסטו ווערן, אוי וויי איז מיר! די מויד וועט מיך אין גרוב אַריינטרייבן, זאָל זי בעסער אַליין אַ מיתה משונה אייננעמען. זעלדע האָט געשוויגן. זי שווייגט! די צונג זאָל איר אָפּנעמען! רבונו של עולם, וואָס שווייגסטו? וואָס? איז זי אויף איר אַרויפגעפאַלן. זאָג, וואָס שווייגסטו? איז זי שוין אין רציחה אַריין. מיין בלוט גיסט זיך און דו שווייגסט, האַ? דו שווייגסט? איך האב געלט אויף נייע טעלער צו קויפן? זאלסט אזוי האבן א חתן. שווייג ווארום איך צעברעך באלד אלע טעלער, איז זעלדע אויפגערעגט געווארן פון דער לעצטער קללה, שווייג, שווייג! איז זי שוין אויפגעשפרינגן פון ארט און זיך געלאזן ווי א ווילדע טיגערין איבערן שטיבל. דו ביסט נאָך גערעכט, האָט חיה-ביילע אויסגעגלאָצט די אויגן אויף איר, דו ברעכסט טעלער, דו פֿאַרגיסט מײַן בלוט ווי וואַסער, און דו ביסט נאָך גערעכט? נאַ דיר גערעכט, נאַ! און חיה-ביילע האָט זיך אַרײַנגעריסן מיט אירע דאַרע לאַנגע הענט אין זעלדעס לײַב, ווי זי זאָל זי וועלן דערשטיקן. זעלדן האָט פֿאַרכאַפּט דער אָטעם, דאָס בלוט האָט איר געגעבן אַ זעץ אין קאָפּ, און ווערנדיק ווילד פֿאַר צאָרן, האָט זי מיט אַלע כּוחות אַ שטויס געטאָן פֿון זיך דער מאַמען. ס'האָט זיך דערהערט אַ קלאַפּ פֿון אַ קערפּער, נאָך דעם אַ געשריי, שפּעטער אַ ווײַלע אַ שטילער קרעכץ דורך טרערן, זי האָט מיך דערהרגעט, קינדערלעך, זי האָט מיך געהרגעט! כּרת-יאָרן וועט זי האָבן! גייט רופט דעם טאטן, כרת! די קליינע קינדער האבן זיך צעוויינט, און האבן זיך אלע א ווארף געטאן אויף זעלדן ווער מיט די הענט ווער מיט א שטעקן, וואס האסטו געהארגעט די מאמען? האבן זיי געשריגן, מאמעלע שטיי אויף! חיה ביילע איז אויפגעשטאנען, אנפאנג שטיל געקרעכצט, באלד אבער איז זי געקומען צו זיך און האט גענומען פלוכן. כרת יארן דיר, כרת יארן, א מאמען געשלאגן, נאך דיין לוויה זאל איך גיין, רבונו של עולם ווי דערלעב איך דאס? נאך דיינער בעסער האט זעלדע צוריק געשאלטן, און גלייך חרטה געהאבנדיג אויף די קללה וועלכע זי האט דאס ערשטע מאל געגעבן דער מאמען, איז זי ארויסגעלאפן אויפן גאס. אַ שווערער טאָג איז עס געוועזן. די שערבלעך פון די צעבראָכענע טעלער זענען געלעגן אויף דער ערד און האָבן ווי עדות געזאָגט אויף דעם וואָס איז פאָרגעקומען. די נאַכט איז געקומען און פאַרמאַטערט זענען אַלע אין דעם דאָזיגן שטיבל אויף די געלעגערס אַוועקגעפאַלן און אָן וועטשערע האַרט איינגעשלאָפן. זעלדע, האט אבער ניט געקענט איינשלאפן. אזוינע טעג זענען אפילו א סך אין איר קורצן און דאך לאנגן לעבן געוועזן, אבער שלאגן און שילטן צוריק די מאמע האט זי נאך קיינמאל ניט. זי האט ניט מורא פאר כרת. וואס איז כרת? מען שטארבט. נו, וואס איז? הלוואי וואלט זי שוין טאקע געשטארבן. וואס וועט זי פארלירן? א קליינער חילוק פון איר לעבן ביז איר טויט. דא ליגט זי אויף דער ערד, און דארטן אביסל טיפער. אָבער דערפֿאַר רואיק. זעלדן פֿאַרדריסט נאָר, װאָס זי האָט איר מאַמען, איר אײגענער מאַמען אַזאַ צאַר פֿאַרשאַפֿט. קײן מאָל איז די מאַמע ניט געװע אַזױ צעטראָגן, װי הײַנט. זי האָט זיך אַפֿילו ניט געשאָלטן. אַ גאַנצן טאָג איז זי אומגעגאַנגען װי צעמישט און שטאַרק פֿאַרטראַכט. דעם צעבראָכענעם טעלער האָט זי אַפֿילו ניט דערמאָנט. זעלדע האָט דערפֿילט, אַז זי האָט הײַנט געטאָן דער מאַמען און איר האַרץ איז צעגאַנגען ליגנדיק אױף דער ערד. די אָרעמע מאַמע, װאָס איז זי שולדיק, אַז זי שילט און שלאָגט זיך אַפֿילו? דאָס ביטער לעבן איז דאָך שולדיק. זי האָט דאָך אַ גאָלדענע האַרץ. זי גיט דאָך אַ שכן דאָס לעצטע אַװעק. זעלדן האָט צונױפֿגעדריקט דאָס האַרץ. זי האָט ניט געקענט אײַנליגן. זי שטעלט זיך אױף און גײט צו צו דער מאַמעס בעט. חיה-בײלע ליגט מיטן פּנים אַרױף, די דאַרע ברוסט אָפֿן, אויף דער מיטן ברוסט זעען זיך צוויי בלוטיקע קראצן. זעלדע קוקט אויף די צוויי בלוטיקע פאסן און קען זיך ניט אפרייסן פון זיי. עפּעס ציט זי אזוי צו דער מאמען. אוי, ווי זי האט ליב דער מאמען! זי האט גאר ניט געוואוסט ביז אהער. דאס ערשטע מאל זינט זי געדענקט זיך, פילט זי אזא מאדנעם ווארעם געפיל. אט וואלט זי צוגעפאלן צו איר און ארומנעמען און קושן זי, אבער אזוי שטארק. די מאמען קושן? דערמאנט זיך זעלדע, און איר דאכט זיך אז דאס איז א משוגענער א פארלאנג. קושן די מאמען? זי איז שוין אלט פֿינף און צוואַנציק יאר און האט נאך די מאמען קיינמאל ניט געקושט. עס קומט עפעס אויס מאדנע, קושן די מאמען? די צוויי בלוטיגע רויטע פאסן אויף דער ברוסט ווינקן אבער און ציען אזוי שטארק. זעלדע קען זיך ניט אָפּרײַסן, עפּעס אַ געהיימע קראַפֿט בײגט זי, בײגט זי נידעריקער צום בעט. אירע ליפּן ציטערן פֿון אַ מאָדנעם באַגער. זי וויל קושן די מאַמען. זי קען זיך ניט אײַנהאַלטן, עס ציט אַזוי. מאַמע, מאַמע! פֿליסטערט זי שטיל, אומגליקלעכע מאַמע! אוי, דײַן וויסט לעבן! און זי בייגט זיך צו און רירט אן מיט אירע ליפן די מאמע'ס דארע ברוסט. אוי וויי איז מיר! כאפט זיך אויף חיה ביילע, ווער איז דא? זעלדע בלייבט שטיין דערשראקן און קען זיך פון ארט ניט רירן. אוי! זעלדע! קרעכצט די מאמע, דו ווילסט מיך טאקע הארגענען? אוי וויי איז מיר וואס איך האב דערלעבט! זעלדן שניידן די ווערטער ווי מיט א מעסער, זי שעמט זיך, זי קען ניט, אבער זי וועט איר זאגן, זאל זי ניט מיינען אז זי האט זי געוואלט הרג'נען, מאמע, איך האב דיך געקושט. קינדערלעך! איז ערשט חיה ביילע געקומען צו זיך, די מויד איז משוגע געווארן! אוי, זאל זי טאקע שוין משוגע ווערן! דערהערנדיק די קללה, איז זעלדע א בארואיקטע אוועק צו איר געלעגער.